ב' חלקים משיחת שמחת בית השואבה תש"כ.
אזוי ווי היינטיגן יאר איז דאך נאך אויכעט א יאר וואס דאס איז נאך שנת השמיטה שנת השבע שנת השמיטה איז אט דעמאלט איז קומט נאך צו א ענין נוסף בימי הסוכות על כל השנים כולם וואס דאס איז דער ציווי פון הקהל את העם האנשים הנשים והטף, און דערנאך האט מען פאר זיי געלערנט בתורת השם למען ישמעו וילמדו ויראו, וואס ווען איז דאך געווען דער זמן אויף דעם איז דאס דאך געווען במוצאי שנת השמיטה און אויכעט בחג הסוכות,

בבית שני אז ס'איז צוגעקומען די עניני שבותין, איז אט דעמאלט האט מען געזאגט אז אינה דוחה לא את השבת ולא את היום טוב, און גלייך נאך שבת און יום טוב איז געווען די מצוה פון הקהל. וואס כפשוטו איז דאס אז מען האט געדארפט צוזאמען קלייבן ניט נאר אט די וואס זיי זיינען מחויב עולה לרגל זיין וואס דאס איז דאך יראה כל זכורך מער ניט ווי די אנשים איז ביי מצוה פון הקהל קומט צו נאך א ענין אז ס'דארף זיין הנשים אויכעט מיט נאך א חידוש דבר וואס קומט צו אז מען האט געדארפט ברענגען אויכעט טף וואס אף על פי וואס די מצוות חינוך איז דאך דא כל השנה כולה, ביז ערשטנס איז דאך דא אזוינע וואס האלטן אז מצוות חינוך איז דאס מדרבנן אפילו על האב, ווי מיר פסק'נען ווי דער אלטער רבי פסק'נט איז דאך אז מצוות חינוך איז א מצוות עשה מן התורה, נאר וואס דען דאס איז מוטל על האב ניט על הקטן. אבער דאס איז דאך אלץ ווי עס ווערט אראפגעבראכט אין שלחן ערוך אין הלכות שבת אז דאס איז ווען דער תינוק הגיע לכלל הבנה וואס ווען ער פארשטייט אט דעם ענין אין וועלכן מען וויל אים מחנך זיין. דער ציווי פון הקהל איז אז מען דארף ברענגען טף אפילו קטני קטנים אויכעט

ואחרי שגמרו חדשיו ויצא מחזקת נפל, איז גייט ער שיין אריין אין דעם ענין פון הקהל אז מען דארף אים אויכעט ברענגען אין בית המקדש כדי ער זאל להביא שכר למביאיהם, צו וואס קומען זיי? צו דעמאלט ווען מען לערנט אט די פרשה פון משנה פרשיות פון משנה תורה, וואס פון זיי קומט מען צו ילמדו וואס דער לימוד זאל ברענגען צו ויראו זאל זיין את האלקים ירא. ביז וואנעט אז ס'קומט צו גיין נאך א ענין לכאורה וויבאלד דער תכלית הכוונה איז למען ישמדו למען ישמעו וילמדו ויראו במילא דארף מען דאך האבן א פארשטאנד אין וואס מ'הערט, פסקנט אפ דער רמב"ם אז אויב ס'איז דא אזא מין דער מצוות פון הקהל דארף זיין דווקא בלשון הקודש ווי דאס איז געשריבן בתורה, אויב ס'איז דא אזא מין וואס ער פארשטייט ניט וואס מ'לערנט איז אף על פי כן איז דארף ער מכין זיין לבו און דארף שטיין אין אן אופן פון יראה און אויף אים איז אויכעט חל דער ציווי פון הקהל בשווה ווי ס'איז חל אויף אלע איבעריגע כאטש מ'וועט ליינען און ער פארשטייט קיין ווארט ניט דערפון וואס מ'וועט ליינען און מ'איז ער איז אויכעט מובטח אז אין אים וועט אויכעט ארויסקומען דעם ענין פון ליראה און ער איז מסיים דארטן אז אט א דער וואס לייענט די פרשה דער רמב"ם איז מסיים זאל מען וויסן זיין אז דאס איז שליח הק-ל, ער איז א שליח פון דעם אייבערשטן אויף לייענען אט א די פרשיות פאר די וואס קומען זיך צוזאמען צו הקהל און אז אזוי איז דאך אויכעט, בגשמיות איז דאך א חילוק קודם שחרב בית המקדש און לאחר שחרב בית המקדש, די עניינים ברוחניות איז דארט איז דאך ניטא קיין שליטה און די עניינים זיינען דאך נצחיים, ווארום דאך תורה זו דאך לא תשתנה און ס'קען ניט זיין אין איר קיין חילוף, במילא איז דאך די עניינים ברוחניות דא על מזלי זמן מן הזמנים, איז דא דער ציווי און דאס ליגט ניט נאר אויף דעם וואס קען ב האט בכח צוזאמענקלייבן, נאר דאס ליגט אויף יעדער איינעם אז ער דארף זען אז זאל זיך צוזאמענשטעלן אָט אַ דער קהל, און װאָס דאַרף זײַן, מע דאַרף דעמאָלט הערן, אױב אַפֿילו לא ידע מאי קאמר איז מען אים מבֿטיח, אַז דאָס װעט בײַ אים פּועלן יראת הוי', װאָרעם דאָס װערט געטאָן בשליחות הק-ל, װאָס מי יאמר לו מה תעשה, דאָרט איז ניטאָ קײן הגבלות און מדידות. און אט דאס איז זאגט מען אויכעט אז ס'איז נאך דא נאך א הוספה, ס'איז דא כמה עניינים וואס זיי ליגן אויף א ציבור, פון דעסטוועגן איז ביי א יעדער יחיד ניט עובר קיין עונש אויב ער האט עס ניט געטאן, ובדרך דוגמא דער ענין פון אכילת קדשים איז דאס ניט אז דאס ליגט אויף א כהן פרטי, דאס ליגט א חיוב אויף כללות הכהנים אז זאלן זען אז זאל ניט קומען לידי נותר. פונדעסטוועגן בשעת ס'איז געקומען לידי נותר איז ניט שייכות צו זאגן אז דער כהן מסוים איז חייב אין דעם איסור, ער האט עובר געווען אויף א לאו פון נותר, סיידן ער איז דער בעל פון דעם קרבן. אבער זאגן וויבאלד אז ער איז איינער פון שבט פון כהנים און ס'איז דא א קרבן וואס פון אים איז געבליבן נותר פארוואס איז ער ניט געקומען און האט אים ניט געגעסן קומט אים אויף דערויף קיין עונש ניט ער קאָן זאָגן עס האָט געקאָנט אָפּגעטאָן ווערן על ידי אחר. מה שאין כן אין ענין פון הקהל איז דער ציבור דאַרף זיך זיין כולל אין זיך כל ישראל אין יוצא איז ניט קוקנדיק אויף דערויף אַז דאָס איז אַ ענין וואָס איז אַ מצווה שבהקהל כל ישראל כולם יחד, איז יעדער איינער האט אויף זיך דעם ציווי אין אזא מין אופן אז אויב ער איז זיך ניט משתתף קומט אים אן עונש וואס ער האט מבטל געווען זיין פרטית'דיגע מצוות עשה כאטש אפילו זי תלויה אין דערויף אז זאל זיין דער דער וואס איז קורא בתורה און דאס זאל זיין בהקהל און דאס זאל זיין מיט אט די אלע פרטים וגדרים מיט וועלכע מצוות הקהל איז געבונדן און וועלכע הענגען ניט אפ אן אים. וואס דערפון איז אויכעט דער נמשל אין די התעוררות וואס פאדערט זיך ביי יעדערן מזמן לזמנים אז ניט נאר אז ער אליין דארף זיין דער ישמעו וילמדו ויראו, נאר וואס דען ער דארף טאן כל התלוי בו אז דאס זאל דערגרייכן צו אנשים ונשים פון כלל ישראל אויף אזויפיל אז ס'זאל אויך דערגרייכן צו דעם סוג וואס איז שייכות מער ניט צו אן עבודה על מנת לקבל פרס, און אט דעמאלט איז מען אים מבטיח אז דאס וועט געטאן ווערן בשליחותו של הק-ל בשליחותו של הקדוש ברוך הוא אויף אזוי פיל אז אפילו דער וואס אין באוזן הגשמי, ובשכל הפשוט שלו פארשטייט ער קיין ווארט ניט וואס מען רעדט צו אים, וועט עס אים דערנעמען אז ביי אים וועט אויך זיין דער ליראה מיט די אלע פרטים וואס קומען דערנאך ארויס פון דער יראה, ווי ער זאגט את האלקים ירא קומט דערנאך ארויס דער את מצותיו שמור וואס דערמיט איז ער מקיים תכלית בריאתו, ווי ער זאגט פריער כי זה כל האדם. און אט דאס איז די אפלערנונג פון הקהל אויכעט איצטער ברוחניות העניינים, אז ס'ליגט א חיוב על כל פרט וכל אחד ואחד, ניט נאר בנוגע צו אים אליין, ווען ער וועט אין זיך אליין אויפטאן וועט זיך ניט אפטאן דער ענין פון הקהל אז ס'וועט קומען איין איד אין הר הבית און ס'וועט ניט זיין ווער ס'זאל לייענען און ס'וועט ניט זיין דער ציבור וועט מען דעמאלט ניט קענען מאכן די ברכה, די ברכות וואס מ'דארף מאכן און מ'וועט ניט קענען לייענען. בשעת ער רעדט אבער ס'איז ס'איז טאקע דער חיוב ליגט אויף אים, אין וואס באשטייט דער חיוב אז ער זאל זען אז זאלן זיך צוזאמענקלייבן אנשים נשים וטף און זיי זאלן הערן דעם דבר אלוקים, איז אטא דעמאלט איז מען אים מבטיח אז ער וועט קענען פועלן אפילו אויף אזענע וואס זיי פארשטייען ניט אפילו וואס מען רעדט מיט זיי, וואס דאס איז אויכעט במידותו של הקדוש ברוך הוא, ס'איז דאך דא עניינים וואס ער פארשטייט זיי אויכעט נאך נישט דערוויילע, וועט דאס אים דערנעמען אויך די עניינים וואס דערוויילע פארשטייט ער נאך נישט, וועט במילא וועט ער קומען צו א דרגה אין יראה ווי זי איז מתאים צו די עניינים וואס זיי זענען למעלה מהבנתו והשגתו לגמרי,